ניין, א שאלה וואס קומט אריין אין ענגליש, ווייסט, עקספרעסט, ענגליש האט א אנדערע סארט עקספרעשין, נו, וואס זאל איך זאגן.
יא, ס'איז שוין אנגעצינדן. קיצור, עס איז אין ענגליש וועל איך טרייען צו טייטשן ווייל מען אונז צוברעכט זיך. מ'וועט שוין מיט די צייט האפענטליך קענען בעסער אביסל ענגליש, איך לערן זיך יעצט אבער איך האף. די שאלה גייט אזוי אז זי וויל וויסן וועגן דאווענען. וויפיל דארף א פרוי דאווענען? ווען דארף א פרוי דאווענען?

אז תהילים האט זי ליב צו זאגן, ווייל תהילים קען מען זאגן ווען מען זיצט אויפן קאוטש, מען קען זאגן תהילים, מען דארף נישט, זי זאגט זי האט קיינמאל נישט געזען איר מאמע דאווענען, סאו זי וויל וויסן צו זי דארף יא דאווענען, זי דארף נישט דאווענען, צו זי וויל טון וואס איז ריכטיג, זאגט זי ווייל היינטיגע צייטן פרויען, אלע מיידלעך דאווענען דריי מאל א טאג, סאו זי פילט זיך ווי א גוי'טע, סאו זי וויל וויסן צו זי זאל ווייטער ממשיך זיין און נישט דאווענען, צו זי זאל יא דאווענען. יא די משנה ברורה ברענגט אז פרויען זאלן דאווענען שמונה עשרה און די חפץ חיים זון יא רב לייב שרייבט אז זיין שרייבט אז זיין מאמע די די זיין זיין טאטע האט קיינמאל נישט געלאזט די חפץ חיים האט קיינמאל נישט געלאזט די מאמע דאווענען כל זמן ס'איז געווען קינדער אין שטוב. דאס טייטש, דאס וואס די משנה ברורה זי ע זאגט אז מען זאל דאווענען, דאס איז נאר ווען מען האט שוין נישט קיין קינדער אין שטוב, ווייל כל זמן עס איז דא קינדער אין שטוב און א מאמע דארף קעיר נעמען פון די שטוב, האט האט דער חפץ חיים געהאלטן אז פרוי זאל נישט דאווענען, פארוואס שרייבט עס נישט אין משנה ברורה, אקעי, ווייל מען ווייסט דאך נישט נישט אלעס, עס איז דא להלכה נישט למעשה, למעשה ולא להלכה, בקיצור אבער על כל פנים דאס איז די זאך אז עס איז זייער שווער פאר א פרוי וואס האט קינדער אין שטוב, איך האב געזען אז רב פאם האט אמאל געזאגט פאר א מענטש, רב פאם איז געווען א ליטווישער גדול, רב פאם האט נישט געלאזט פרויען וואס האבן קינדער אין שטוב דאווענען, און א מאמע האט אים אמאל געפרעגט וואס הייסט אז עס מאכט זיך אמאל די קינדער נעפן, די בעיבי נעפט, און איך קען דעמאלס דאווענען? האט ער געזאגט אז די בעיבי נעפט זאלסטו אויך נעפן, אדער זאלסטו טון עפעס אנדערע זאך, זאלסט מאכן עקסערסייז, ווייסט, זאלסט האבן כח צו די קינדער ווען זיי קומען אהיים שפעטער. על כל פנים, ער האט פארשטאנען, מען קען נישט מאכן א פרוי זאל פילן אז זי דארף דאווענען. די מציאות ווייזט, ווען א פרוי וואס האט א שטוב, און זי דארף דאווענען, מאכט עס איר א מורא'דיגע פרעשור, און זי קען נישט. די סיבה פארוואס א פרוי איז פטור מצות עשה שהזמן גרמא, שטייט אין די ראשונים, וועגן דעם, ווייל א פרוי, ווייל א פרוי האט זיך אירע חיובים, יא, זי דארף זיין א פיינע מאן, א פיינע ווייב, און זי דארף זיין א פיינע מאמע, און ס'איז זייער שווער פאר א פרוי זיך אפצואווענדן אז יעצט דארף איך דאווענען, יעצט דארף איך שמונה עשרה, יעצט דארף איך זאגן תהלים. שוין זייער גוט א פרוי קען אמאל זאגן תהלים אבער נישט מיט קיין פרעשור, דארף זאגען א יום תהלים יעדן טאג, ס'איז נישט גוט, א פרוי טאר נישט האבן די פרעשור, א פרוי א פרוי איך זאג אפילו ווען ס'קומט צו שטוב ארבעט, וואשן די וועש מיט קאכן באקן, ווייסט ס'דא פרויען וואס זיי גייען אריין אין א סיסטעם, זיי גייען די צייט טוט מען דאס, די צייט טוט מען דאס, צופרי לייגט מען אריין א לאוד און נאכדעם קאכט מען סאפער און נאכדעם, זיי גייען אריין אזוי ווי אין א זיי ווערן א א ראובאט. און ס'איז זייער נישט גוט. די מציאות פון א פרוי דארף גיין אינגאנצן אנדערש. א פרוי דארף וואשן וועש ווען זי איז אין די מוד, און זי דארף קאכן ווען זי איז אין די מוד. יא, איך ווייס אז איר קומט יעצט מורא אז זי גייט נישט באקומען קיין סאפער. ניין ניין ניין. ס'גייט אזוי. ס'גייט ווען א פרוי וויל קאכן סאפער, און א פרוי וויל וואשן די וועש. אבער עס זאל טאר נישט זיין מיט א פרעשור. די רגע וואס א פרוי גייט אריין אין א פרעשור ווערט זי, ממילא ווען א פרוי האט שוין חתונה געמאכט די קינדער און ס'אויס, זי וויל דעמאלטס דאווענען, געזונטהייט, שוין א שאלה צי דריי שמונה עשרה'ס, איין שמונה עשרה, אבער א כוונה, כל זמן מ'האט נאך קינדער אין שטוב איז פארקערט די בעסטע זאך איז נישט נישט צו האבן א פרעשור פון דאווענען און דאס וואס מ'טוט, שרייבט אז זי רעדט צו די אייבערשטער, דאס איז עכט די מצוה פון תפילה, יא די מצוה פון תפילה שטייט אז ס'א מחלוקת ראשונים צו ס'איז דא א מצוה פון ס'א חיוב דאורייתא יעדן טאג צו דאווענען אדער ס'א חיוב דאורייתא צו דאווענען ווען א מענטש עפעס טוט אים וויי אבער על כל פנים לאמיר זאגן אז ס'איז א מצוה פון יעדן טאג צו דאווענען זאל זיין טאקע א צייט וואס מ'טראכט מ'זעצט אדער מ'שטייט אדער על כל פנים מ'רעדט צו די אייבערשטער טראכט וואס וואס מיינע פראבלעמען זענען, די בעיבי שטייט אויף מיטן די נאכט און איך קען נישט נארמאל שלאפן און איך האב נישט גענוג מילך און איך ווייס וואס בקיצור די שוויגער די שווער בקיצור וואס וואס וואס די לעבן גייט בקיצור מע מע טראכט אריין וואס וואס דאס און און מען רעדט צו די אייבערשטער ס'איז א מורא'דיגע זאך מען מעג זיך אמאל אויסרעדן צו די אייבערשטער אויך מען מעג אמאל האבן א ארגיומענט מיט אים אויך באשעפער וואס טוסטו דאס וואס טוסטו דאס וואס טוסטו דאס ביסט דאך א רב הרחמנות און. עס איז נישט מענטשען מיינען מען טאר זיך נישט אויסטענה'ן מיט אים, זייער גוט, די אייבערשטער מעג מען זיך אויסטענה'ן און ער הערט אויס, ער ווערט נישט אויפגערעגט און ער איז זייער וואויל, ער איז דאס, מען דארף מען דארף פילען גוט, מען דארף מען דארף, עס איז זייער א גוטע זאך אז מען האט א שפראך, אפילו דעם וואס זי דאווענט יא שמונה עשרה, איז אויך כדאי מען זאל עפעס רעדן מיט די אייבערשטער די אייגענע לענגוויטש, קיצור ווייל דאס איז די פילינג וואס א מענטש באקומט א, וואס א מענטש באקומט א נאנטשאפט מיט די אייבערשטער. נאך א שאלה, ער שרייבט אזוי, איך האב געהערט פון מיין ראש ישיבה, אזוי שרייבט מיר א אינגערמאן, איך האב שוין חתונה געהאט צען יאר, און איך האב פינף קינדער שוין, מיין ווייב פלעג ארבעטן ביז היינט, זי קען שוין נישט ארבעטן, זי האט שוין נישט קיין כח, זי קען נישט, זי זאל זיך קעיר נעמען פון די קינדער, און איך דארף גיין ארבעטן, איך דארף ברענגען ברעט אויפן טיש, אבער א גאנצע צייט בודזשעט מיר אין אויער, איך האב געהערט פון מיין ראש ישיבה, ווען איך בין געווען א בחור, אז טאמער איינער גייט ארבעטן איז עס אן עבירה. אמת'דיגערהייט דארף מען זיצן און לערנען, דאס וויל דער אייבערשטער, איז איינער וואס מען דארף זיצן און לערנען, אויב די מציאות איז מען גייט ארבעטען, איז ווי מען זאגט, טוט מען אן עבירה, סא דאס האב איך געהערט אגאנצע צייט פון מיין ראש ישיבה, סא יעדע מאל וואס איך גיי צו די ארבעט צופרי טראכט איך איך דארף דאך ברענגען פרנסה, אבער די אנדערע הענט, ניין, איך בין א בעל עבירה, ווען איך וואלט, איך בין א בעל עבירה, סא איך איך. סאו איך גיי נישט מיט קיין שמחה צו די ארבעט, ווען איך בין ביי די ארבעט, און איך קען נישט, איך קען נישט ארבעטן מיט א רואיגקייט, ווייל דער ראש ישיבה'ס ווערטער בויערט מיך אין קאפ א גאנצע צייט, שוין ממילא וויל איך וויסן צו ס'איז ריכטיג, צו דער ראש ישיבה האט, אפשר איז דער ראש ישיבה גערעכט, אפשר דארף איך בלייבן אין כולל, איי וויאזוי וויאזוי זיך האבן פרנסה, באשעפער וועט שוין מאכן, איך ווייס נישט, עס וועט ארויפפאלן א טשעק אויפן דיינינג רום טיש, איך ווייס נישט, עס וועט פאלן מן אויף א אנדערע וועג, איך ווייס נישט. אדער אדער ניין, איך איך ווייס, וואס זאל איך טון, איך קען נישט באצאלן די, איך קען נישט באצאלן די בילס, איך קען נישט באצאלן די בילס, וואס זאל איך טון? שוין די תירוץ איז אזוי, די משנה אין אבות זאגט, יא, פרק ב' משנה ב', זאגט די משנה, רבן גמליאל בנו של רבי יודא הנשיא אומר, טוב תורה עם דרך ארץ, יא, שיגיעת שניהם משכחת עוון, וואס זאגט די משנה? די משנה זאגט, אז. יא אזוי די משך חכמה איז מסביר, יא די משך חכמה איז מסביר פשט אין די משנה, ער זאגט די גמרא זאגט דארט אין מסכת ברכות אז רבי שמעון בר יוחאי אומר אז א מענטש זאל זיצן און לערנען, וואס זאל א מענטש, א מענטש זאל ארבעטן און די ווען ווען וועט ער לערנען, א מענטש דארף אייביג לערנען, רבי שמעון בר יוחאי, רבי ישמעאל זאגט אז ניין, תורה שטייט דאך ואספת דגנך, באשעפער האט געמאכט א מענטש זאל ארבעטן, און מען דארף ארבעטען און מען דארף אויך לערנען, סא וויל די משנה יעצט מסביר זיין אז נאר יחידי סגולה קענען טוהן רבי שמעון בר יוחאי, סתם מענטשען האט דער אייבערשטער געמאכט אויפען וועלט צו ארבעטען, וויל ער מסביר זיין פארוואס האט דער אייבערשטער אזוי געמאכט, פארוואס האט טאקע דער אייבערשטער געמאכט אז א מענטש דארף ארבעטען און לערנען, זאגט די משנה ווייל טוב תורה עם דרך ארץ. ווייל ווייל עס איז זייער גוט צו טוהן ביידע, שיגיעת שניהם די יגיעה פון ביידע איז משכחת עוון, ווען א מענטש לערנט נוצט ער די קאפ, ווען א מענטש ארבעט נוצט ער זיינע געפילן, און ער דארף ביידע דארף ער זיך מגיה מייגע זיין, ווען ער איז זיך מייגע מיט ביידע דעמאלטס דעמאלטס דעמאלטס משכחת עוון, איך האב געזעהן די אוהב ישראל דער אפטער רב. זאגט א מענטש זאל נישט זאגן ניין איך וויל נישט גיין ארבעטען איך וויל זיצן און לערנען ווייל דער אייבערשטער וויל נישט דאס. סאו בקיצור דאס וואס ער איך ווייס נישט וואס איך ווייס נישט ווער דער ראש ישיבה זיינער איז געווען אבער על כל פנים די משנה זאגט נישט ווי זיין ראש ישיבה סאו מסתמא די משנה גערעכט אזוי מיין איך סאו די משנה זאגט אז סאיז דא אזא זאך אז א מענטש דארף ארבעטען דער באשעפער האט געוואלט אז א מענטש זאל ארבעטען יא לויט ווי ס'שטייט אין ספרים איז איז פארקערט די גרעסטע השראת השכינה וואס א מענטש ברענגט אראפ אויף דער וועלט ער איז עוסק אין גשמיות און דאך לייגט ער אריין די גשמיות אין די רוחניות, דאס איז די גרעסטע השראת השכינה, גארנישט אין די וועלט קען ברענגען די השראת השכינה ווי ווי וועגן דעם האט די אייבערשטער געמאכט די וועלט, מלאכים האט ער שוין גענוג אויף יענע וועלט, וואס די אייבערשטער האט געמאכט די עולם הגשמי, האט דער אייבערשטער געוואלט אין די עולם הגשמי זאל א מענטש אריינלייגן די רבונו של עולם, יא און די בארדיטשובער רב טייטשט אין די משנה, טוב תורה תורה עם דרך ארץ, בשעת ווען א מענטש ארבעט, זאל ער אריינלייגן אין די תורה, איך האב אזא שאלה, איך האב א שאלה, איך האב א הלכות יחוד שאלה, איך האב א הלכות ריבית שאלה, איך האב א הלכות הונאה שאלה, מען מעג יא בא'גנב'ענען די גוים, מען מעג יא זאגן א ליגענט, נישט זאגען א ליגענט, אקעי, יעדע רגע טראכט ער א צווייטע, סאו א גאנצע צייט לערנט ער, בשעת ווען ער ארבעט איז ער ביזי מיט תורה, זאגט ער דעמאלטס יגיעת שניהם משכחת עוון, יא ס'איז באקאנט אור החיים הקדוש, יא אין זיין ספר חפץ השם, מסכת ברכות. אויף די יהי רצון וואס מען זאגט שאנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת, פרעגט דער אור החיים אז עס איז דאכט זיך א דאפלטע לשון, אנו עמלים והם עמלים, אנו רצים והם רצים, וואס זאגט ער א דאפלטע לשון, דאס זאגט ער די פשט איז אזוי, ס'הייסט ס'הייסט די די איד מיט די גוי טוען די זעלבע זאך, דער שטייט אויף צופרי גיין אין ביזנעס, דער שטייט אויף צופרי גיין אין ביזנעס, ער ארבעט און ער ארבעט, ער לויפט און ער לויפט, אבער ס'איז א גרויסער חילוק, זיין לויפן איז מצוה, און זיין לויפן איז עבירה, נישט די מצוה רעדט, די משנה רעדט א נפקא מינה צווישן די בן תורה און די ארבעטער, ניין ניין ניין, די משנה רעדט פון די ארבעטער וואס איז א בן תורה צווישן די ארבעטער וואס איז נישט א בן תורה, די ביידע טוען די זעלבע זאך, ביידע גייען צו ביזנעס, ביידע גייען צו די דזשאב, און ביידע, יא, ביידע גייען אויפן זעלבן גאס, דער גייט אויפן גאס און ס'איז תורה, און דער גייט אויפן גאס און ס'איז נישט תורה, סאו די פשט איז מ'דארף אריינלייגן די רבונו של עולם אין די ארבעט, אבער. אוודאי דארף א מענטש פילן, ניין, דאס איז וואס דער אייבערשטער וויל. דער אייבערשטער וויל איך זאל גיין ארבעטען, איך זאל ברענגען פרנסה, און אזוי ווערט נתקדש שם שמים. דאס איז וואס דער אייבערשטער וויל. סאו נישט נישט זאל זיך אנקוקען ווי כאילו איז נעבעך, נעבעך איך מוז גיין ארבעטען. ס'איז נישט נעבעך. דער אייבערשטער האט געוואלט, האסט געהאט א זכי', האסט געלערנט צען יאר אין כולל, מורא'דיג! געוואלדיג! יא, ס'איז א מורא'דיגע זאך. יעצט, יעצט איז געקומען די צייט וואס ס'איז געקומען אז דו האסט דיך צוגעגרייט און צו גיין ארבעטן. סאו יעצט, ס'הייסט צען יאר האסטו געלערנט אין כולל, זאלסט קענען ארויסגיין זיין ארבעטן ווי א איד. יא, איינער האט נישט געלערנט צען יאר אין כולל קען אויך גיין ארבעטן, אבער על כל פנים א אזוי איז געווען ביי אים און אזוי דארף, ער דארף גיין ארבעטן מיט א געשמאק. פארקערט, יעדן צופרי ווען ער גייט צו די ארבעט דארף ער זיין פרייליך. ברוך השם איך קען דינען דעם אייבערשטן מיטן ארבעט. סתם איך האב געטראכט א שיינע דזשאוק. איך האב געזען א קשיא פון די אברבנאל. אברבנאל פרעגט פארוואס שטייט רבן גמליאל בן ר' יהודה הנשיא אומר, יא שטייט אין די משנה רבן רבן איז געווען ר' גמליאל ווען ער איז געווארן נשיא, ווען נאך געווען א ווען נאך געווען א ווען ווען ווען ווען ער איז געווען ווען רבינו הקדוש האט געלעבט און רבינו הקדוש האט געשריבן די משניות האט רבינו הקדוש נישט געשריבן רבן ער האט געשריבן בני גמליאל אומר. געשריבן, רבן האט מען צוגעלייגט שפעטער, ווען שפעטער ווען ער איז שוין געווארן נשיא, האט מען צוגעשריבן צו די משניות רבן גמליאל אומר. פארוואס האט מען עס צוגעשריבן אזוי? פארוואס האט מען עס נישט געקענט לאזן די זעלבע וועג אזוי ווי אזוי ווי און נאכדעם פארוואס שטייט בן רבי יהודה הנשיא אומר? שטייט קיינמאל נישט אין שס דער לשון. אלעמאל ווען אין שס שטייט א מימרא פון רבי גמליאל שטייט רבן גמליאל ברבי אומר, שטייט נישט רבי גמליאל בן רבי יהודה הנשיא אומר. נאר די משנה וויל זאגן, ווייסט ס'איז דא אזא בליף, מען קען הערן פון די בנש"ק'לעך אז בנש"ק'לעך ארבעט נישט. זיי האבן געזאגט ניין ניין ניין, ער איז געווען א בנש"ק, ער איז געווען רבן גמליאל, און ער איז געווען א זון פון רבי יהודה הנשיא, און ער זאגט טובה תורה עם דרך ארץ, זאג מיר נישט קיין תירוץ איך בין א בנש"ק, ווייל ער איז געווען א גרעסערע בנש"ק פון דיר און ער האט געזאגט טוב תורה עם דרך ארץ, אקעי אויב האט געזאגט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, נעקסט, שוין, ס'דא מענטשען, יא. ס'איז דא מענטשן וואס לערנען אין כולל און די ווייב ארבעט, און אפילו ס'איז שוין דא אסאך קינדער אין שטוב, קען האבן זעקס קינדער, זיבן קינדער, אכט קינדער, יא, די ווייב גייט ארבעטן, די ווייב גייט ארבעטן, און יא, ס'איז דא וואס זיי זאגן א דזשאוק אין די משנה, וכל תורה שאין אמא מלאכה, אז זי ארבעט נישט, סופה בטלה, שוין, אבער ס'איז א דזשאוק, מ'טאר עס אפילו נישט זאגן, שוין, על כל פנים, ס'איז. ס'איז ס'איז בקיצור איז ס'איז דא פרויען וואס זיי זאגן אז זיי האבן מסירות נפש, זיי ארבעטען כדי די מאן זאל קענען זיצן לערנען אין כולל, ס'איז דאך אזא שטות דאס, ס'איז ס'איז בלאני, ס'איז גאנץ אזא שטות, די גאנצע איידעע אז א פרוי ארבעט צו ברענגען פרנסה און די מאן זאל קענען זיצן און לערנען, נישט דא אזא זאך, אין די תורה איז נישט דא אזא זאך, ס'איז ס'איז ס'איז ס'איז א אפגעפרעגטע זאך, ס'איז א אפגעפרעגטע זאך מעיקרא, די מציאות איז א פרוי וואס ארבעט ווערט זי די מאן, סאו אין אנדערע ווערטער זי זי ווערט, אין די תורה שטייט אנדערש, אין די תורה שטייט אין פרשת בראשית. אז א מאן דארף זיצן און דארף ברענגען די ארבעט, און דארף ארבעטן, יא, ס'דא אוודאי אמאל דא א פרוי וואס האט נישט קיין געדולד צו זיין אינדערהיים, סאו זי גייט ארויס ארבעטן פלעין פאר אירע נערווען, אבער נישט צו האבן די עול הפרנסה. א פרוי וואס האט די עול הפרנסה, איז עס אפגעפרעגט. ס'איז אפגעפרעגט, ס'נישט דא אין די תורה אזא זאך. נישט דא אזא זאך א פרוי זאל האבן די עול הפרנסה. א פרוי וואס האט די עול הפרנסה איז א איז איז א משפיע. סאו זי קען זיין נישט קיין מאן און נישט קיין פרוי, זי איז אנדרוגינוס, בקיצור זי איז נישט, זי קען נישט זיין, זי דארף זיין א פרוי, זי קען נישט זיין קיין פרוי, סאו סאו דאס וואס זיי זאגן אז זיי האבן מסירות נפש פאר תורה איז א לצנות, ווייל די תורה וויל דאס נישט, בקיצור די תורה וויל דאס נישט אז די פרוי זאל זיין די בעל הפרנסה, יא. דאס וואס מען זאגט און דו ווייסט אסאך אסאך בית יעקב'ס היינט, יא עס איז שוין אנגעקומען צו די צו חסידישע מוסדות אויכעט, אז מען זאגט אז די די עיקר רצון השם איז אז די מאן זיצט און לערנט אין כולל, יא, און די עיקר איז וואס לערנט מען אויס פאר די מיידלעך? זאלסט חתונה האבן צו א בן תורה, צו איינער וואס גייט זיצן לערנען א גאנצע לעבן, און מען לערנט אויס פאר די מיידלעך צו ארבעטן, דאס הייסט מען לערנט זיי אויס די השקפות, דו דארפסט ארבעטן א גאנצע לעבן און דו דארפסט יא די. די סעיאינג קומט נישט פון קיין איין אדם גדול, ס'איז נישט דא קיין איין אדם גדול וואס האט געזאגט די מימרא, די מימרא קומט פון עפעס א פרינציפל וואס האט עס אויסגעטראכט פון איר קאפ, און זי האט עס געזאגט, און אנדערע סקולס האבן עס געקאפיט פון איר, יא ס'איז פעיסט קאפי, יא ס'איז פלעין סימפל, די סקול האט מען דאס פארקויפט, האבן די אנדערע סקולס דאס פארקויפט, סאו למעשה מיידלעך האבן חתונה מיט די השקפה כאילו. זיי דארפן א מאן א בן תורה, און די מענער ווילן דאך זיי גיין לערנען ארץ ישראל צען יאר, סאו די טאטע דארף אויסהאלטן די, יא ווי קען, יא דארף מען דאך אויסהאלטן די קינד זאל קענען לערנען צען יאר אין ארץ ישראל, קיין עלטערן האבן נישט קיין געלט פאר דעם, במילא בלייבן די מיידלעך עגונות, יא דאס דאס איז היינט די מצב אין די היינטיגע מציאות, יא און די גאנצע זאך הייבט זיך אן פון א ראנג השקפה פון עפעס א א א פרינציפל וואס איז איינגעפאלן אז ס'איז א מורא'דיגע איידיע צו זאגן פאר די מיידלעך. און מען דארף האבן מסירות נפש פאר תורה אז זי זאל ארבעטן און דער מאן זאל קענען זיצן און לערנען, און די זאך איז שטותים מיט לאקשן, יא ר' יוסף ראזנבלום זכרונו לברכה האט אזוי געהאקט אויף דעם, ער האט אזוי געהאקט אויף דעם, איך ווייס נישט פארוואס מען האט אים נישט אויסגעהערט, תלמיד פון ר' אהרן געווען, גרעסטער תלמיד פון ר' אהרן, און ער האט ממש פארפירט, ס'האט אים געבאדערט מער די קדושה פארט. די מציאות ס'געשעט, פרויען האבן גוטע גרויסע ביזנעסער און זיי ארבעטן מיט מענער, די חלק הצניעות ווערט געפערליך, פרויען ווערן ווערן ווי מען זאגט בעלי בתים פון קאמפאניס, ווערן א סי אי או, יא בקיצור זיי גייען זיי ווערן זיי ווערן ממש א משפיע, וואס געשעט איז זיי דילן מיט מענער, די חלק הצניעות גייט אראפ אינגאנצן די דרעין, און נאכדעם די פרוי האט א מאן א בן תורה. און זי ציט אויף א משפחה וואס השם השם ירחם, יא, ווייל זי איז אין ביזנעס, סאו, אין קיצור, ר' אביגדור מילער האט פארפירט אויף דעם געפערליך, די גאנצע זאך איז, עס איז א געפערליכע מצב, יא, איך ווייס נישט, כ'ווייס נישט פארוואס ס'איז נאך דא היינט, איך פארשטיי נישט, גדולי הדור האבן מוחה געווען אויף דעם און איך כאפ נישט. כאפ נישט ווי ווי ווי פארוואס מ'איז אזוי קראקעט, אבער ס'אזוי ווי אנדערע זאכן איז קראקעט, איך פארשטיי עס נישט באט דאס איז די פאקט. נאכאמאל אוודאי דארף מען אויסלערנען פאר קינדער, פאר די מיידלעך ס'איז א מורא'דיגע זאך א מאן זיצט און לערנט און מ'דארף נישט האבן אזויפיל גשמיות, ניין דאס ווילן פרויען יא, האבן גשמיות זאל מען האבן די גאנצע קנאק, מ'זאל האבן די גאנצע אלעס אלעס אלעס אלעס, אבער אויך זאל מען האבן א מאן א בן תורה, סאו האבן זיי דזשאבס, וואס ס'מאכט עכט אסאך געלט, זיי לערנען זיך עכט מורא'דיגע גוטע גוטע דזשאבס האבן פרויען, אבער דאס איז נגד התורה, ווי קומט א פרוי צו האבן א דזשאב? א פרוי דארף זיין אינדערהיים נעמען קעיר פון די קינדער און זיין א פיינע זיין א פיינע ווייב און א פיינע מאמע, דאס איז די דזשאב פון א פרוי, די דזשאב פון א פרוי איז נישט אז זי זאל זען אז איר מאן זאל זיצן און לערנען, די גאנצע זאך הייבט זיך נישט אן און ס'לאזט זיך נישט אויס.

דא ער שרייבט אז ס'איז אים שווער צוויי וואכן צוויי וואכן אזוי צוויי וואכן אהער און ער וויל וויסן צו ס'איז הארמאנס אזוי ווי א פרוי צו ער האט א פיריעד בקיצור די תירוץ איז יא יא יא אונז האמיר אויך א פיריעד נו דאס איז א נארמאלע זאך די הארמאנס שפילן צוויי וואכן אזוי צוויי וואכן אזוי איז נישטא ס'איז א נארמאלע זאך סתם מ'דארף וויסן אז ס'איז א פראקטישע עצה סתם מ'זאל וויסן ווען זייער אסאך מאל ווען. ווייסט ווען די פרוי האט א בעיבי און מען קען נישט זיין מיט די פרוי פאר אפאר וואכן, און די מציאות איז אז ווען די זרע קומט נישט ארויס פון די גוף פאר א לאנגע צייט ווערט מען יא די אבר ווערט נתחמם און ס'ווערט בקישוי, ס'איז פון זיך אליין געשעט דאס יא, ס'דא א פראקטישע עצה אז סתם מ'זאל גיין אין א הייסע וואנע אדער א הייסע מקווה פאר דריי מינוט און די מציאות ארבעט ס'ארבעט וואנדערס יא, כ'האב עס אמאל געהערט פון א דאקטער און ס'איז א מורא'דיגע עצה סתם ס'מאכט אז מ'זאל נישט זיין אזוי אנגעצויגן. ס'הייסט ווען מ'זעט אז מ'פילט אז מ'ווערט בקישוי גייט מען אריין א הייסע וואנע, א עכטע הייסע וואנע פאר דריי מינוט, און נאכדעם די גאנצע זאך איז אווער. דאס איז א מציאות'דיגע זאך. סאו, דאס איז די ערשטע זאך. צווייטע זאך, אז וואס איז דאס אז מ'האלט אין איין, יעדע פופצן מינוט קומט אריין א, קומט אריין א צורה פון א פרוי, דארף וויסן ס'איז א נארמאלע זאך. זענען מיר נארמאלע מענטשן. די מער ער וועט טרייען זאל נישט אריינקומען די מער גייט עס אריינקומען, יא געדענקט צו מען האט פארציילט די מעשה פון א פרוי, די מער מען וועט נישט וועלן טראכטן פון א פרוי וועט א פרוי קומען, סאו ס'איז א נארמאלע זאך, ער איז א נארמאלע יומען ביאינג, ס'גייט אריינקומען, ער גייט טראכטן פון עפעס אנדערש, אפאר מינוט גייט עס צוריק אריינקומען, ער גייט טראכטן פון עפעס אנדערש, און נישט ווען ס'קומט, אה איך בין שוין ווייטער דא, נא נא נא, ס'גייט קומען, ס'גייט האלטן אין איין קומען, ס'איז נאו פראבלעם, גארנישט.

ווייל חוץ פון דעם וואס חזל זאגן אז מען טאר נישט, אבער על כל פנים ער פרעגט א קשיא אויף די גאנצע טעם פון נדה איז דאך נאר וועגן דעם, ממילא איז נישט נוגע. יא. נאכדעם, נאכדעם איך וויל אים פרעגן א פשוט'ע שאלה, דו מיר פרעגסט א שאלה, יא, סאו איך וויל, איך וויל דיר פרעגן אויף צוריק, שטעל דיך פאר די גייסט חתונה מיט א מיידל וואס האט אויך, פאר זי איז געווען, ווען זי איז נאך געווען א מיידל אדער ווען זי איז געווען א גרושה, יא איז זי יא ארויסגעגאנגען ווייל זי האט נאכנישט חתונה געהאט, דו ווילסט חתונה מיט יענע מיידל? די תירוץ איז ניין, די ווילסט אז די מיידל זאל ווארטן פאר דיר, די זעלבע זאך וויל די מיידל אז דו זאלסט ווארטן פאר איר, במילא וועגן דעם איז פשוט אז עס האט נישט קיין פשט, און מען קען רעדן אויף דעם זייער אסאך אבער כ'מיין אז עס איז נישט דא די פלאץ אזוי שטארק, נאר בעיסיקס. קוקן אויף פלעצער ווי מען טאר נישט, מען דארף וויסן מען בארואיגט זיך גארנישט, מען מאכט זיך אן פראבלעמען, ס'איז נישט פשט אז כ'וועל גיין קוקן ווי מען דארף נישט, כ'וועל מיך בארואיגן אביסל, מען בארואיגט זיך נישט, מען איז מגרה די יצר הרע, ס'מאכט מען רייצט אן מער און מער און מער און מער, סאו בקיצור אויב מען וויל האבן א גוטע לעבן איז נישט די עצה, איך ווייס איך בין נאר א מענטש, איך בין נאר א מענטש, סאו איך וויל. ניין, חס ושלום, מען זאל נישט קוקען, מען זאל זיך צוריק האלטען, מען דארף וויסען דער רבונו של עולם בלייבט נישט שולדיג, אז מען האלט זיך צוריק, צאלט ער צוריק, און די ריכטיגע שידוך וועט קומען שנעלער. סאו, אז מען איז ערליך, אזוי איז עס, דער אייבערשטער, דער אייבערשטער בלייבט נישט שולדיג. איינער פרעגט אזא שאלה, מיין טאכטער לערנט אין זייער א פרומע מוסד, און וואס איז פון די מפורסם'דיגע מוסדות? און דארט לערנט מען אויס פאר די קינדער אנדערש ווי מען זעט ביי די עלטערן אין שטוב, מען לערנט אויס פאר די קינדער למשל אז מען דארף גיין מיט א שפיצל, דו ווייסט רוב רובו פון די מוסד גייען מיט שייטלעך, אבער פאר די מיידלעך לערנט מען אויס, עס קומט אריין א רעבעצן, די רעבעצן ברענגט ארויס אז די חתם סופר, די דברי חיים האט גע'אסר'ט צו גיין מיט שייטלעך און עס איז א איסור דאורייתא, אנדערש, ניין דאס איז נישט ממש א איסור דאורייתא, און למעשה מען וויל אז די מיידלעך זאלן נאך די חתונה זאלן זיי גיין מיט שפיצלעך. מען זאגט פאר די קינדער אז מען זעט איינעם מיט א סמארטפאון איז עס איז עס אויך יהרג ואל יעבור און שרייבט ער אזוי איך האב א סמארטפאון מיין ווייב האט א סמארטפאון עס איז געפילטערט אונז האבן באקומען א היתר ווייל אונז דארפן עס פאר ביזנעס אונזער ביזנעס קען נישט גיין אן קיין סמארטפאון און און די טאכטער קומט יעדן טאג אהיים און ניין און זיי זענען נישט ערליך און סאו ער פרעגט אז עס עס טוט אים מורא'דיג וויי דא שיקט מען די קינד אין בקיצור צו גיין אין סקול זיך אויסצולערנען חינוך.

די מציאות, די מציאות איז אז א מוסד דארף וויסן, דאס איז א, א מוסד דארף וויסן האט אלע סארטן מענטשן, ס'איז דא א מוסד וואס איז צוזאמגעשטעלט פון אלע סארטן קרייזן, יעצט דאס וואס מען פארקויפט אין די סקולס, די עצם געדאנק וואס מען פארקויפט אין די סקולס אזוי ווי כאילו מען וויל אז די נעקסטע דזשענערעישן, דאס איז די זאך וואס זיי ווילן, זיי ווייסן אז די מציאות איז אז ס'איז דא שייטלעך און ס'איז דא דאס, אז זיי ווילן די נעקסטע דזשענערעישן זאל זיין הונדערט פראצענט פרום, יעדער זאל זיין פרום, סאו מען גייט האקן. שייטלעך, און די נעקסטע דזשענערעישאן וועט יעדער איינער אנטוהן שפיצלעך. יא, קודם דארף מען וויסן ס'ארבעט נישט. נאכמער, זיי קענען דאך זעהן, זיי האקן דאך שוין צוואַנציק יאר אויף דעם. די לעצטע צוואַנציק יאר האבן זיך מערסטע מיידלעך אנגעטוהן שייטלעך? ניין. קלאר נישט. שפיצלעך? ניין. ס'איז נישט. ס'האט אפשר געהאלפן פאר צוויי מיידלעך, ס'קען זיין. אבער איין זאך האט עס יא אויפגעטוהן, אז די מיידלעך וואס גייען יא מיט שייטלעך, פילן זיי זענען שקצים. ווייל זיי האבן געהערט אזויפיל, סאו זיי פילן א גאנצע צייט ווען זיי טוהן אן די שייטל, ווייסט די בעק אוו די מיינד זיי זענען שקצים, אפשר האבן זיי האבן די בתי חינוך דאס געמיינט, בתי חינוך האבן געוואלט מען זאל זיך פילן גילטי ווען מען טוט אן די שייטל, אבער למעשה ס'טוט נישט אויף פאר אידישקייט, וואס ס'טוט אויף איז אז מען מען ווערט גילטי, און איינמאל מען ווערט גילטי, ווייסט גייט מען אינגאנצן אראפ די אידישע וועג, און ס ה ס'ארבעט נישט די וועג אזוי ווי כאילו מען פילט גילטי און נאכדעם סאו ס'גייט ס ס פארט ממש די ס ה די פארקערטע דירעקשאן, סאו איך מיין די עצם געדאנק וואס די וואס די. אויב ס'איז דא אזא מוסד, אזוי שרייבט יענער, איך האב עס געהערט שוין פון אנדערע אויכעט, על כל פנים אבער אבער על כל פנים איז די א מוסד וואס ער טוט עס איז פלעין גאווה, פלעין פלעין פלעין גאווה, ס'האט גארנישט איינגעשטעקט מיט די רבונו של עולם, זיי ווילן אז זייער מוסד זאל אויסקוקן ווי א פרומע חסידישע מוסד, וועגן דעם פארקויפן זיי דאס, אבער ס'האט גארנישט מיט די אייבערשטער, גארנישט, זיראו, ממש זיראו, ווייל ווייל זיי ווייסן זייער גוט, יא, די דברי חיים מיט די חתם סופר האבן טאקע טאקע געהאקט אויף שייטלעך. אבער זייערע אייניקלעך זיי גייען שוין מיט שייטלעך יא? יא די חתם סופר'ס אייניקלעך יא די מאטערסדארפער רב זכרונו לברכה יא איז געווען דא אין אמעריקע איז געווען א אייניקל פון חתם סופר איז געווען א הייליגע איד זיין ווייב איז געגאנגען מיט א עכטע שייטל א אויפגעדעקטע שייטל נישט אפילו צוגעדעקט יא און מיין טאטע האט מיר געזאגט אז מאטערסדארפער רב האט אים געזאגט מצ ל.

יא, ס'איז א שיינע זאך, איינער וויל גיין מיט א שפיצל, געזונטערהייט. אדער וויל נישט גיין מיט א שפיצל, נישט, ס'האט צו טון, יעדער, ס'איז א פרומע זאך, אבער נישט, נישט, נישט, נישט גיין פארקויפן. יעצט די שאלה איז וואס דער, וואס דער טאטע זאל טון. איך מיין אז די, איך מיין אזוי, אוודאי לכתחילה דארף מען טרייען זייער זייער זייער שטארק, ווען א מוסד, ווען איינער שיקט אין א מוסד, און דער מוסד פארקויפט א געוויסע זאך, דארפן די קינד די עלטערן מיטהאלטן מיט די מוסד ווען נישט ווערן די קינדער צומישט ס'איז א מציאות איך האב אויך די פראבלעם אסאך זאכן וואס מ'זאגט אין די מוסד איך בין אויפגערעגט אבער מיינע קינדער גייען אין א מוסד און איך טריי צו פארן מיט יא די מוסד זאגט איך מאך נישט אז איך וויל מאכן חוזק גיי איך שטילערהייט אונטער מיין בלענקעט שטילערהייט קיינער זעט נישט קיינער ווייסט נישט אבער אין די פראנט פון מיינע קינדער נע מ'טוט דאס נישט יא א מוסד פארקויפט עפעס מאך נישט דיינע קינדער צומישט. קינדער זענען די טיטשער זאגט עפעס, אבער אויב אבער ס'קומט ארויס ווי ווי יענער האט געשריבן אז די קינדער קוקן אראפ אויף די עלטערן, אזוי ווי די מאמע אזוי ווי די טאטע שרייבט אז ס'קומט ארויס, ווייסט א טאטע אז א פרוי צו א מאן כ'ווייס נישט וואס ס'איז, על כל פנים אויב די מציאות איז אז מ'קוקט אראפ, אז די מציאות געשענט אז מ'קוקט אראפ אויף די מאמע, די מאמע פילט די קינד זאגט מיך אריין פארוואס איך גיי מיט א שייטל, די קינד זאגט מיר אריין פארוואס איך האב א סמארטפאון, דעמאלטס זאל מען זאגן פאר די עלטערן, יא, איך, ס'איז דא אזא שיטה, זאגן ס'איז דאס וואס דאס וואס דיין פרינציפעל אדער די רעבעצן האט געזאגט ס'איז דא אזא שיטה, אבער ס'איז דא א אנדערע שיטה אויך, פלעין מען זאל מען זאל עס ארויסברענגען, אבער וואס הייסט די פרינציפעל האט געזאגט ס'איז נישט דא אזא שיטה, ס'איז נישט אמת, ס'איז דא אזוי, און ס'איז דא אזוי, וואס טייטש, מען זאל עס טרייען צו מאכן אויף א וועג נישט אוועק צו מאכן, אבער נישט אז זיי זאלן ווערן אוועק געמאכט, נישט דאס מאכן אזוי ווי כאילו אונזער אידיש, מיין אידישקייט איז גארנישט ווערד. נעקסטע שאלה. איינער שרייבט מיר אזוי אז איך האב געהערט אז די רב האט געמאכט שיעורים אויף קדושת הבית און איינע פון די סיבות פון די גרעסטע התנגדות פארוואס די רב האט באקומען אזויפיל התנגדות איז געווען וועגן יענע שיעורים און און איך האב איך געטראכט מסתמא אז ס'איז דא אזויפיל התנגדות, מסתמא איז די רב דארטן אלעס מתיר, במילא סא האב איך געטראכט איך גיי קויפן די שיעורים, איך וויל זען אלעס וואס מען מעג, יעדע מענטש וויל דאך התירים, סא האב איך מחליט געווען איך גיי אויסהערן די שיעורים, א מחיה, ברוך השם איז שוין דא א רב וואס פארשטייט די היינטיגע דור, און פרי יא, ס'איז א פרי קאנטרי. שוין איך האב געקויפט די שיעורים, איך גיי הער די שיעורים, יוי איז מיר שווארץ געווארן פאר די אויגען, לויט די וואס כ'האב געטוהן ביז היינט, כ'בין גאר געווארן א פלעינער שייגעץ, בקיצור, כ'פארשטיי עכט נישט וואס די התנגדות איז ממש, שוין, בקיצור, ס'איז נישט וויכטיג וואס הייבט אן צו רעדן דא, אבער על כל פנים איז, איז, ער זאגט מסתם האבן די רבנים נישט געהערט די שיעורים, וועגן דעם זענען זיי ברוגז, אבער פרעגט מיך, ס'איז טאקע אמת וואס כ'האב געמאכט מיט די שיעורים? ס'איז טאקע אזוי? צו דאס איז נאר פאר גרויסע, גאר גרויסע מענטשן, ווייל פלעינע מענטשן ווי אים דארפן גארנישט פאלגן וואס מ'זאגט דארט אין די שיעורים? יא א גוטע שאלה. בקיצור די די ענטפער איז אז די די ניין די שיעורים איז פאר יעדע איד. יעדע איד. נישט דא נישט דא נישט דא א יוצא מן הכלל. יא טאמער איינער וויל האבן א גוטע לעבן, בין בגשמיות בין ברוחניות, עכטע געשמאקע לעבן דארף זיך פירן על פי תורה. טאמער איינער זוכט. איינער זוכט צו זיך אויפצופירן ווי די גוי, גייט גארנישט האבן, נישט פון יענע וועלט נישט פון די וועלט. ס'איז נישט פשט אז די שיעורים איז נאר אז מ'וויל האבן מ'וויל האבן א געשמאקע לעבן אויף יענע וועלט, יא, אזוי ווי אזוי ווי אזוי ווי געוויסע רעבעס פלעגן זאגן אין חדר, אז מ'טוט אין די תורה וועט מען האבן יענע וועלט, נישט די וועלט. ניין ניין ניין! תורה שטייט משה רבינו זאגט ראה נתתי לפניך את החיים ואת המות את הטוב ואת הרע, אז דער אייבערשטער זאגט אז מ'פירט זיך על פי תורה האט מען ביידע וועלטן, סאו. די פשט איז אזוי, אפילו אפשר אנפאנג סאונדט עס ווי ער וועט טון אזוי ווי די שיעורים אזוי ווי איך האב, מען האט אים אלעס צוגענומען, אלע הנאות האט מען אים צוגענומען, פונקט פארקערט, ער זאל וויסן ער וועט גיין אזוי, נאך א קליינע שטיקל צייט וועט ער זען wow, ס'איז, די לעבן איז א עכטע געשמאקע לעבן, דאס מיינט אז דער אייבערשטער האט געגעבן א, האט געגעבן א תורת חיים, א תורה וואס ס'מאכט לעבן, נישט אז דער אייבערשטער, דער אייבערשטער האט נישט געוואלט פון אונז צונעמען גארנישט. נאך א שאלה, איינער פרעגט צו. ער האט געוויסע מעלות, דער אייבערשטער האט אים געבענטשט מיט מיט געוויסע מעלות, ער קען שיין זינגען און ער קען שיין שרייבן און ער האט ער איז א אבער ער זאגט ער איז צוגעוואוינט אלע פון פון די היים מען טאר נישט בקיצור אמאל זאגט ער פאר איינעם כ'קען שיין זינגען די מאמע שרייט אין די בעקגראונד אה גאוה גאוה טאר נישט יא קען שיין טאנצן ניין. קען נישט טאנצן, סאו בקיצור פרעגט יענער איך פארשטיי נישט, דער אייבערשטער האט מיך באשאפן מיט מיט מעלות, איך האב מעלות, איך בין מער פון פון רוב מענטשן פון אלע עניינים, איך קען זינגען איך קען טאנצן איך בין שענער כמעט פון יעדעם איינעם און איך בקיצור איך בין א איך בין א אדם המעלה און איך טאר נישט וויסן מיינע מעלות? וואס איך דארף זיין א פלעינע דאנצי?

דער אייבערשטער האט דיך געגעבן א מעלה, יא, סאו די פשט פון ענווה און גאווה מיינט נישט אז א מענטש טאר נישט וויסן זיינע מעלות, און א מענטש טאר, א מענטש דארף וויסן זיינע מעלות, אבער ער דארף וויסן ווייל דער אייבערשטער האט מיר געגעבן די מעלה בין איך גארנישט מער פון יענעם, איך בין גארנישט, אלעס איז די אייבערשטער, עס שטייט אז משה רבינו איז געווען ענו מכל האדם.

וואס איז וואס כ'בין דאך א נארמאלער מענטש טראכט קיינמאל נישט פון די צווייטע מענטש דאס אז א מענטש זאל זיין אלעמאל ביזי איך בין מער פון יענעם דאס איז א טיפשות שאין דוגמתה וואס האב איך מיט יענעם שטייט א חכם עיניו בראשו א חכם האט די אויגן ביי זיך אין קאפ ווי האט דער טיפש די אויגן? ביי יענעם אלעמאל יענער ער טוט זיך אלעמאל. קאמפערן, איך בין מער פון יענעם און ווייניגער, וואס האסטו מיט יענעם, א נארמאלע, א טיפש טוט זיך קאמפערן מיט יענעם, יא שטייט דאך ווען די חטא המרגלים, וכן היינו בעיניהם, אלעמאל ביזי וואס יענער זאגט אויף מיך, וואס א חילוק, יא, דאס איז טיפשות, חכמה, איינער וואס איז נארמאל, וואס, סאו, א מענטש דארף וויסן ער האט מעלות און. נאר וואס דען, די זעלבע מינוט וואס א מענטש ווייסט ער האט מעלות, דארף דער מענטש וויסן ער האט חסרונות. וואס טייטש אויב א מענטש וויל נאר טראכטן פון זיינע מעלות, ער וויל נישט טראכטן פון זיינע חסרונות, טויג אויך נישט. יא, א מענטש דארף זיין מסכים זיין איך האב חסרונות. א מענטש דארף זיין זייער רואיג מיט זיינע חסרונות, ס'נישט קיין פראבלעם צו האבן חסרונות, יעדער מענטש האט חסרונות.

איז געווען א יא ער האט נישט געקענט גוט רעדן דער רמבן זאגט אז משה רבינו האט אפילו נישט געבעטן דעם אייבערשטן ער זאל ווערן אויסגעהיילט ווען משה רבינו זאגט פאר די אייבערשטער רבונו של עולם איך בין א כבד פה איך דארף גיין צו פרעה איך בעט דיך באשעפער הייל מיך אויס קען זיין אייבערשטער וואלט אים אויסגעהיילט אבער משה רבינו האט נישט געבעטן דעם אייבערשטן פארוואס משה רבינו דער אייבערשטער וויל זאל זיין א כבד פה איז דא וואס עפעס א פראבלעם איך האב נישט קיין פראבלעם דערמיט איי דער אייבערשטער שיקט מיך צו פרעה. און אפשר וואלט איך געווען געקענט מאכן א בעסערע דזשאב ווען איך קען האבן א פליסיגע שפראך, א מחיה. משה רבינו האט געטראכט, איך פארשטיי נישט, די אייבערשטער האט מיך אזוי געמאכט מיינט אז ס'איז בעסער פאר מיר, וואס איך האב א חסרון? פיין, איך האב א מעלה, איך האב א חסרון, איך האב מעלות, איך האב חסרונות, איך בין פונקט גוט, איך דארף עס נישט טשעינדזשען. דאס איז די פשט, דאס הייסט משה רבינו עניו מכל אדם. סאו, אבער נישט די פשט איז א מענטש זאל נישט וויסן אז ער האט מעלות. איינער האט מיר געפרעגט צו ס'איז דא א סעיאינג אין ענגליש טשעריטי בעגינס עט האום, צו ס'איז דא אזא זאך אין חזל, צו ס'איז סתם א ענגלישע וואס עפעס א פילאזאף האט אויפגעטראכט אדער ס'איז א אמת'ע, ס'איז א אמת'ע זאך. למעשה ס'רבי חיים וויטאל, יא רבי חיים וויטאל שרייבט. אז ווען די באשעפער וויל באצאלן חסד פאר א מענטש וואס ער האט געטון אויף די וועלט, די ערשטע זאך וואס דער אייבערשטער קוקט צו ער האט געטון חסד אינדערהיים. האט ער געטון חסד אינדערהיים, וועט אים דער אייבערשטער באצאלן די חסד וואס ער האט געטון אינדרויסן אויך. האט דער מענטש נאר געטון אינדרויסן חסד, אבער אינדערהיים האט ער נישט געטון חסד, וועט ער נישט ווערן קיין ברעקל באצאלט. וואס דארף די אלע חסדים? ער האט געפירט די הצלה, ער האט געטון א, ער איז געווען דער איש החסד, יא, ביי זיין לוויה אויף די מצבה האט מען ארויף געשריבן איש החסד, אבער די ווייב און בקיצור איז נישט געווען, ער האט נישט געטון חסד, דאס איז אלעס גארנישט ווערט, נישט מען וועט אים עפעס באצאלן, גארנישט, כאילו לא היה, דאס מיינט טשעריטי, יא, ביגינס עט האום, ס'איז אמת, ס'הייבט זיך אן, דאס איז רבי חיים וואלאזשינער'ס ווארט, מען הייבט, רבי חיים.

טוט נישט חסד אינדערהיים, מיינט אז די גאנצע סיבה פארוואס ער טוט חסד, ווייל ער דארף כבוד. ער פייגערט נאך כבוד. אינדערהיים באקומט ער נישט קיין כבוד. ווען מען שטאפט אויף די טוילעט ווען ס'איז ווען ס'איז צוגעשטאפט, אדער אדער די ווייב קען נישט וואשן די דישעס, מען שטעלט זיך וואשן די דישעס, מען באקומט פון קיינעם נישט קיין כבוד. יא, קוים א טענק יו באקומט מען פון די ווייב. יא. אקעי, דאס דארף איך רעדן פאר די ווייבער, מען דארף זאגן טענק יו פאר די מענער. אבער על כל פנים. מען באקומט נישט קיין כבוד, מען באקומט נישט קיין כבוד מיט דעם וואס מען טוט חסד אין שטוב, יעצט אויב איינער טוט חסד אין שטוב און נאכדעם גייט ער טון חסד אין די גאס, זאגט מען אזוי, אפילו ער באקומט כבוד פאר טוט חסד אין די גאס, דו זעסט דאך אבער אז ער איז א בעל חסד, זעסט דאך אינדערהיים טוט ער דאך אויך חסד, אויב אזוי איז איגלאי מילתא למפרע, דאס וואס ער טוט אין די גאס, איז דאס אויכעט אלץ חסד, אויב א מענטש טוט אבער נאר חסד אינדרויסן אבער נישט אינדערהיים, סתם א. סתם א בעל כבוד, אזא איינער קומט זיך נישט קיין, קומט זיך נישט קיין ברעקל שכר. די גמרא זאגט דארטן ביי, גמרא זאגט אין חוני המעגל, נקדימון בן גוריון ברענגט די גמרא, די טאכטער פון נקדימון בן גוריון איז געגאנגען, בקיצור האט נישט געהאט וואס צו עסן, בקיצור די גמרא זאגט זי האט פארלוירן די גאנצע געלט, נישט געטון קיין חסד. בקיצור, די גמרא זאגט סטייטש ער האט געטון מורא'דיג חסד, די גמרא ברענגט ווען ער איז געגאנגען אין די גאס האט מען אויסגעשפרייט רויטע קארפעט און די עניים האבן זענען געקומען און עס אויפגעהויבן, און וואס הייסט נישט געטון קיין חסד? זאגט די גמרא ווייל ווייל ער האט נישט געטון, עס איז נישט געווען בשלימות, ער האט אביסל געמיינט זיך. זאגט די מהרש"א, וואס באדערט מיך ער האט געמיינט פאר זיך? די גמרא זאגט דאך איינער גיט צדקה בשביל שיחיה בני הרי זה עולם הבא, זאגט ער יא, יחיה בני יא. כבוד! נעה! כבוד? עקלדיגע כבוד נישט! איינער גיט צדקה און ער וויל א פלעק, ער גיט צדקה און ער וויל מ'זאל אויפשרייבן אויף א לעבעדיגע מצבה ווער ווייסט, איז לא די זאגט די מהרש"א, ער גייט נישט באקומען קיין גן עדן, ער גייט באקומען גיהנום. יא, ווייל ער האט גענוצט חסד צדקה פאר זיין פארשטינקענע כבוד. יא, סאו עס איז נישט נאר לא די, לא די ער גייט נישט באקומען קיין גן עדן, ער וועט באקומען, סאו דאס איז פשט, דאס זאגט רבי חיים וויטאל.

קיצור האט האט זי גערופן חברים מיין טוילעט איז פארשטאפט פליז שיקט מיר נאמבער פֿאָרטין יא זאל קומען צו מיין הויז שוין געשיקט נאמבער פֿאָרטין סאיז גראדע געווען איר מאן און ער קומט אריין פרעגט וואס דארף מען דא זאגט זי די טוילעט איז פארשטאפט און די מאן האט זיך אזוי אויפגערעגט בקיצור אבער זאגט די ווייב פארשטיי נישט יא חברים שיקט דיך צו מיר דעמאלטס דעמאלטס קענסטו עס פיקסן סאו וואס בין איך אנדערש יא וואס בין איך אנדערש? אבער די. קיצר, כ'דארף נישט מסביר זיין, דאס מיינט עס, יא? גיין ווייטער. קיצר, איינער האט מיר געפרעגט אזוי, אז אז איך וואוין אין א פלאץ ווי מ'דארף גיין אין מקווה יעדן טאג, און ער שרייבט אבער ער האט נסיונות מיט שמירת עיניים. זאגט ער, כ'האב מורא כ'ווער מער טמא ווען כ'גיי צו די מקווה ווי ווען כ'גיי נישט אין די מקווה.

אבער חס ושלום צו גיין אין א פלאץ ווי א מענטש, יא מען טאר נישט, א מענטש טאר נישט אריינלאזן אין א מצב פון נסיונות. נאך א שאלה. יא די שאלה איז אין ענגליש, יאסי וועסט קומען? נישט דא. א גוטן הרב ניימאן.

וואס מען קען זען אינדרויסן פון די קליידער וואס טוט זיך אונטער די קליידער, יא, און דאס איז א איסור דאורייתא, יא, ס'איז דא פסוקים אויף דעם, יא, ס'איז א איסור דאורייתא, הרב ביקסקען וכדו' האבן געזאגט פאר מיין טאטע, פון וואו מ'לערנט עס ארויס, אבער על כל פנים, ס'איז, ס'איז, א ס'איז, א פרוי טאר נישט גיין טייט, א פרוי גייט טייט, יא, דאס איז די סיבה פארוואס גייען נישט פרויען מיט הויזן, יא, קיינמאל נישט, און אפילו אין די גוי'אישע וועלט, ס'איז קיינמאל נישט געווען אזא זאך אז פרויען זאלן גיין מיט הויזן, די גאנצע הויזן ביזנעס האט זיך אנגעהויבן אכציג יאר צוריק. יא, חזון איש ווען ס'איז ארויסגעקומען די הויזן, חזון איש האט געזאגט א מורא'דיגע זאך, ער מיינט אז ווען די, ווען די סנהדרין וואלטן געווען היינט, וואלטן זיי געהייסן אז מ'זאל הרג'נען יעדע פרוי וואס ס'גייט מיט הויזן. וואס האט ער געזאגט? ס'איז א, ער ברענגט, ער האט געברענגט די גמרא, די גמרא זאגט אז אמאל האבן, פלעגן די סנהדרין הרג'נען אפילו זאכן וואס איז נישט על פי תורה, למיגדר מילתא. בקיצור אין די גוי'שע וועלט איז נישט געווען קיינמאל אזא זאך. יא, ס'איז, ס'איז א לעצטיגע זאך, ס'איז אלעס צו פארדאנקען נאפאלעאן. נאפאלעאן האט אנגעהויבן די וועלט מיט פרייהייט און סלאולי סלאולי סלאולי סלאולי ביז מען איז אנגעקומען צו דעם און היינט יא שוין על כל פנים אבער א פרוי זאל גיין מיט שמאלע קליידער איז א איז א איסור דאורייתא און אבער פארשטייט זיך אז דאס איז נאר ביי די חלקים וואס איז די שיינקייט פון א פרוי די די קני איז הלכה'דיג נישט א חלק פון די שיינקייט פון אויב ס'איז צוגעדעקט. כ'רעד הלכה'דיג, אויב ס'איז צוגעדעקט איז איז די הלכה איז נישט דא, ס'איז נישט א פראבלעם אז מ'זעט די שעיפ פון די פון די ני ווייל ס'איז ס'איז נישט א ס'איז נישט א פרוי'אישע פארט וואס מ'זאגט אז מ'טאר נישט זעהן די וויאזוי ס'זעט אויס, נאר וואס דען? די סיבה פארוואס מ'זאגט אז די פרויען זאלן גיין מיט קליידער ביז צו די ני ווייל אויב די אויב מ'גייט העכער עס קען זיך אמאל די ווינט געבן א צובלאז און די קלייד הייבט זיך אויף און דעמאלטס ווערט עס שוין יא א עכטע איסור דאורייתא. אדער ווען א פרוי זעצט זיך אראפ און מען קען אריינקוקען יא די ני איז אויפגעהויבן העכער די ני קען מען ממש קיצור מען קען זעהן אלעס סאו פארשטייט זיך דאמאלס טאר מען נישט סאו וועגן דעם זאגט מען מען זאל גיין ביז די ני סאו איז נישט די ווארט איז ווייל די ני דארף זיין קאווערד די ני דארף נישט זיין קאווערד נישט אלץ די קאווערד די חלק איז אויב די ני איז נישט קאווערד אטאמעטיקלי, יעצט ווען א פרוי למשל ווייסט ווען זי ווען זי זעצט זיך אראפ, איך ווייס ס'דא פרויען וואס האבן אין זייער פאקעטבוק א בלענקעט, ווען זיי זעצן זיך אראפ לייגן זיי ארויף די די די בלענקעט אז מען זאל נישט קענען אריינקוקען, אקעי איז נישט קיין הלכה'דיגע זאך איז נישט קיין פראבלעם, אבער מען טאר נישט זיצן אויף א וועג וואס מען זאל קענען מען זאל קענען אריינקוקען, אדער מען טאר נישט גיין מען טאר נישט גיין אויף א וועג אז די סקירט זאל זיך אויפהייבן, קיצור איינמאל אז ס'איז העכער די העכער די ני, און אויב די ס ס'נעמט נישט צו לאנג און און ממילא וועגן דעם וועגן דעם טאר מען נישט גיין אזוי.

נאכאמאל, רויט, שרייעדיגע רויט שטייט אין שולחן ערוך, יא אין אבן העזר סימן קט"ו דארט שטייט מען טאר נישט גיין מיט רויט, ווייל א פרוי טאר נישט גיין מיט א קלייד וואס איז שרייעדיג, וואס ס'רופט יעדעם איינעם קוק אויף מיר, יא דאס טאר א פרוי נישט, ס'איז הלכות שולחן ערוך, ס'נישט קיין אייגענע זאכן, יא אזוי ווייט אין שולחן ערוך שטייט ס'גייט אריין אין די גדר פון דת יהודית, ס'דא זאכן וואס איז לשון דת יהודית, דאס טייטש א פרוי טאר נישט גיין אויף א וועג וואס איז שרייעדיג, אדער א פרוי טאר נישט גיין מיט עני. עני זאך וואס א פרוי טוט וואס דאס ברענגט ארויס, יא, ס'ברענגט ארויס אז ד די ווארט איז אזוי ווי קוק מיך אן, יא, דאס שטייט דארטן, דאס שטייט דארטן אין שולחן ערוך, שולחן ערוך שטייט דארטן געוויסע ציורים. איינער האט געפרעגט אזא שאלה דא, נאך איינער האט געפרעגט א שאלה אין ענגליש, בקיצור די שאלה איז געווען איך זאל ברענגען א חזל אז א פרוי טאר נישט אנרייצען מענער, ווי שטייט עס? יא, סאו. איך וועל קוקן דארטן אבן העזר סימן קטו וואס דארט שטייט אסאך ציורים שולחן ערוך, מ'טאר נישט מ'טאר נישט גיין מיט אזא סארט קלייד און אזא סארט קלייד, אלעס איז די נקודה איין זאך, נישט אנצורייצן מענער, סאו ווייל ווייל דאס איז, אנדערע פרעגן וואס טייטש, איך וויל רייצן א מאן, זאל די מאן נישט זאל די מאן נישט קוקן, ס'איז נישט אזוי, איך פארשטיי, אבער די די ווארט איז אז א פרוי דארף זיין אויף א וועג פון כל כבודה בת מלך פנימה, פנימה מיינט נישט דווקא איינגעשפארט אין שטוב, א פרוי דארף זיין באשיידן, די ווארט איז נישט אנצורייצן. לוק עט מי. יא דאס איז די דאס איז די נקודה. און די זעלבע זאך איז סטיילס. יעצט די שאלה סטיילס, סטיילס, די די סטיילס וואס מען מאכט אפ אין פאריז, גייט נישט אריין אין די איסור בכלל. יא, אמאל אמאל מאכן זיי אזעלכע סטיילס אז ס'איז ממש עקלדיג. יעצט געדענקסט ווען די פרויען פלעגן גיין מיט די גראבע גלעזער? ס'האט ממש פארדעקט א האלבע פנים. באשעפער, איך ווייס נישט, אסאך מאל כ'האב געקוקט אז זייער גוט זיי מאכן אזעלכע סטיילס. ס'מאכט מענטשן נאר מער מיאוס, ניין. אבער דאס איז א אנדערע זאך. די די די סטיילס.

אקעי, איך מאך א סטאפ.